ביטע שיקט א אימעיל צו podcyechil@gmail.com, P-O-D-C-Y-E-C-H-I-E-L@gmail.com. גוטע וואך, אונז זענען ממשיך אין די תקופה פון די מעמלוקס, די וואך העט מען שמועסן סיי די אראבישע היסטאריע אין ירושלים און סיי להבדיל די אידישע קהילה אין ירושלים. כ'וויל נאר מוסיף זיין א הוספה, א וויכטיגע הוספה וואס איז

א סטעמפל, א סטעמפל וואס עס שטייט אויף דעם משה בן נחמן נשמתו עדן, איז איך דארף פארריכטן, שטייט נישט נשמתו עדן שטייט נ נ, דאס מיינט נשמתו נח, און נאכדעם שטייט חזק. קען דאך אפשר קלערן צו דער רמבן אליין האט געמאכט דעם סטעמפל אדער האט עס באשטעלט ביי א מומחה וואס מאכט סטעמפלעך. איז די פריערדיגע וואך האב איך געטראפן א אינטערעסאנטע תשובה. דער רשב א איז געווען דער נענסטער תלמיד פון רמבן. איינער פרעגט אים אין חלק א', סימן קס ז, צו מען מעג מאכן א סטעמפל מיט א צורה פון א לייב. וואס איז די וואס איז די רקע פון די שאלה? בימים ההם האבן זיי האבן זיי געהאט אזא סגולה, אזא איינרעדעניש, אז אזא סארט סטעמפל וואס איז אויסגעקראצט א לייב איז א סגולה אויף א רפואה, אויף א געוויסע רפואה. אויב די סטעמפל איז פון כסף אדער פון זהב. איז איינער פרעגט דעם רשב א צו מען מעג מאכן אזא סטעמפל. עס גייט אריין אין די איסור פון פון צורת צורת החיות, חיות הקודש טאר מען נישט מאכן קיין דוגמא, און נאכדעם אפשר גייט עס אריין אין איסור דרכי האמורי. און און ער פארענטפערט ביידע איסורים. איז מתיר ביידע איסורים. נו, פירט ער אויס, ושמעתי כי מורי ר' משה בר' נחמן זל היה עושה עושה צורת אריה לאותו חולי כמו שאמרת ולא חשש לכלום. זעהט מען אז דער רמבן אליין וואס איז באקאנט אז ער איז געווען א דאקטער, נישט נאר דער רמבם איז געווען א דאקטער, נאר דער רמבן איז געווען אויך געווען א דאקטער, איז. האט געמאכט סטעמפלעך, ער האט פארשטאנען אין די תעשייה פון סטעמפלעך. עד כאן המאמר המוסגר מיט דעם טייערן סטעמפל וואס מ'האט געטראפן אין די תש כ יארן. יעצט לאמיר צוריק גיין צו ירושלים בתקופת הממלוקים, דאס איז די צוויי הונדערט יאר נאך די צלבנים, דאס איז בערך פון פון מ' ביז ר' עיין ח'. צוויי הונדערט זיבעציק יאר, צוויי הונדערט פופציק יאר. ירושלים איז געווען די סוף פון די פון די ממלכה. די הויפט פון די ממלכה איז געווען אדער אין קאהיר אדער אין דמשק. ירושלים איז געווען א נאכגעשלעפטע שטאט. און ס'האט נישט פארנומען קיין פלאץ ביז אין די התחלה פון די תקופה פון די ממלוקים. ווען איז ארויף די די חשיבות פון די שטאט, זייער אינטערסאנטע מהלך, ממלוקים האבן די אדונים די וואס האבן געהערשט אויף די עבדים האבן אסאך פון זייער עבדים מאשים געווען אויף כל מיני עוולות, ווי האט מען זיי געשיקט? מען האט זיי געשיקט ווייט אוועק אין א ווייטע מדינה מ'זאל נישט קענען אפילו אהיים קומען, ווי איז דאס געווען? ירושלים. ירושלים איז ווייט פון מצרים און ווייט פון סיריע. און עס איז א נאכגעשלעפטע שטאט, ס'האט נישט קיין בטחון, ס'האט נישט קיין חומה אין זייער תקופה, אזוי ווי מ'האט דערמאנט די פריערדיגע וואך. און ס'איז זייער א קליין ציוויליזאציע. דארטן האבן זיי אוועקגעזעצט זייערע, אין תפיסה זייערע מענטשן. און זיי זענען ארויס פון תפיסה. האבן זיי געדארפט באווייזן פאר זייערע אדונים, פאר זייערע הערן, אז זיי זענען ערליך, וואס הייסט ערליך? אז זיי זענען ערליך פאר די פאר די דת, פאר די איסלאם, האבן זיי איבערגעדרייט די וועלט, די די בוגדים וואס זיי געזעצט אין תפיסה, האבן געוואלט ווייזן אז זיי זענען זייער פרום, האבן זיי געבויט ריזיגע ריזיגע בנינים, אדער עס איז געווען הייזער צו וואוינען, אדער בתי ספר, סקולס, אדער א פלאץ אווי צו דאווענען, בנוסף צו דעם וואסער אווי זיך ארום צו וואשן, ס'הייסט א סביל, מ'טראגט אהין וואסער און דורך דעם קען מען זיך דארטן ארום וואשן די הענט מיט די פיס, כדרכם. יעצט אז ס'דא דא ריזיגע בנינים פון בתי ספר, פון סקולס, סקולס וואס מ'לערנט דת בעיקר, קומען סופים, סופים זענען זענען מיסטיקער, וואס זיי טוען אין מיסטיקא. אזוי ווי להבדיל ביי אונז קבלה, זענען זיי זייער אויסגעטון פון די וועלט, זיי זיצן יומם ולילה אין די מדרסות, אבער ס'הייסט נישט א מדרסה, ס'האט א אנדער נאמען, ס'הייסט א זאוויה. און ס'דא פיל פון די מדרסות און די זאוויה אין ירושלים, איך רעד נישט אונז רעדן נאר פון ירושלים, אין גאנץ לאנד איז דא אסאך. אין ירושלים איז נאך געבליבן פון יענצמאלט אסאך בנינים, און ס'איז זייער, ס'האלט זיך אויף זייער א שיינעם אופן, מורא'דיגע כוחות אריינגעלייגט אין דעם, די שיינקייט פון דעם, און ווען מ'פירט א סיור אין אלטשטאט איז מען מצביע אויף די בנינים ווייל ס'איז, ס'באנעמט א אויג, מ'זעט ווי וויפיל כוחות זיי האבן אריינגעלייגט. חוץ פון דעם, איז פארשטייט זיך האבן זיי אריינגעלייגט כוחות אין די הר הבית, און ארום די הר הבית, אין די הר הבית, און במיוחד אויף די צוויי בנינים אל אקצא מיט חרם אל שריף, די כיפת הסלע, די גאלדענע כיפה. די חיי היום יום מיט די שטאט, פון וואנעט ווייסן אונז, דאס איז שוין א מעשה פון א גוטע פאר הונדערט יאר, פון וואנעט ווייסן אונז, זיי האבן געהאט א א היסטאריאן וואס האט געהייסן מוג'יר א-דין, און ער האט געשריבן א ספר אויף ירושלים, א הערליכן ספר, באשריבן יעדע פרט און פרט, יעדע געסל, יעדע גאס, יעדע בנין, יעדע שער, יעדע חצר, ווער האט געוואוינט, וואס האט מען געטון דארט, ס'איז נישטא קיין באשרייבונג אויף ירושלים. אזוי אזוי אוועקגעשטעלט אויף קליינגעלט אזוי ווי מוג'יר א-דין, נישט יעצט איז די פלאץ צו רעדן אלע פרטים, אבער ווען מ'גייט ארום א סיור אין אלטשטאט איז ער דער מורה דרך פאר אונז אויף די תקופה. די מצודה, די מצודה איז מגדל דוד, דאס האט פארנומען א זייער שטארקע פלאץ ביי זיי, זיי האבן עס פארבעסערט, ווייל עס איז געווען אסאך, אסאך פון די בנינים פון די מצודה זענען געווען צעשאסן, צעבראכן, פון די קרייציגער און פון נאך פריערט, און די ממלוכים האבן עס פארבעסערט, פארבויט, צוגעבויט בנינים און פארשטערקט די ווענט, פארגרעסערט די ווענט. אזוי די צורה וואס עס זעהט אויס היינט דאס איז פון די ממלוכים. דאס איז נאך א מצבת אבן וואס מען קען זעהן ווי וויפיל כוחות זיי האבן אריינגעלייגט אין די שטאט. נאך א שטארקע און דראסטישע מבצע וואס זיי האבן געמאכט איז וואסער. די אמת המים וואס איז געווען פון די חשמונאים און שפעטער פארבעסערט פון דורך הורדוס און שפעטער פארבעסערט דורך רומס איז מיט די יארן צובראכן געווארן און ס'האט שוין נישט ס'האט שוין מער נישט געארבעט, אדער ס'האט געארבעט זייער שוואך און די ממלוכים האבן עס פארבעסערט פון חברון, דורך בית לחם וואס איז עין עיטם ביז ירושלים, אוועקגעשטעלט שומרים אז מ'זאל עס נישט מער נישט צוברעכן, און אריינגעשטעלט ריזיגע כוחות און פארגרעסערט די די פול אין ממילא איז דא א ריזיגע בריכה, מען רופט עס איין בריכת הסולטאן נאך די סולטאן פון די אטאמענס, אבער ווער עס האט פארשטערקט און פארבויט די בריכה, די פול, איז געווען, זענען געווען די אטאמענס. זיי האבן געבויט ריזיגע בתי קברות, איינער איז טאקע לעבן ממילא קעגן די וואלדארף. און דארטן ליגן עד היום גרויסע גרויסע קברים גרויסע מאנומענטן פון סופים פון די פון די מיסטיקנים אין גאנץ לאנד און ס'איז אינטערסאנט מען ברענגט פון חברון פון צפת אהין און אין די בית הקברות נאכדעם האבן זיי פארשטערקט די בית הקברות אין מזרח זייט אין הר הבית. אונז האבן אסאך עטליכע בריוו פון אידן וואס זענען געקומען דא, אדער וואס האבן געוואוינט אין ירושלים, אדער וואס האבן מבקר געווען אין ירושלים, און זיי שטעלן אויך פאר די שטאט, פארשטייט זיך נישט אויף אזא אופן מפורט, אבער למשל ס'איז געווען א באקאנטער מקובל, מאיר לאטיף, קומען פון איטאליע, און ער שטעלט פאר די גאסן, די בוסטנים דרויסן פון שטאט, בוסטנים מיינט א גארטן, א גארטן פון פירות בוימער, און ער שטעלט פאר ווי פאר נאכט פלעגן די תושבים ארויסגיין פון שטאט און שפאנצירן אין די גערטענער. די ממלוכים האבן אריינגע האבן געלאזט די אידן מיט להבדיל די נוצרים מיט נאך דתות זאלן קענען בלייבן אין שטאט וואס פארדעם איז געווען זייער שווער פאר די מיעוטים צו בלייבן אין שטאט. די קומענדיגע וואך וועט מען רעדן באריכות וועגן די רייבעריי צווישן די אידן מיט די נוצרים ארום קבר דוד המלך, זייער זייער א שווערע פרשה, און די אידן האבן שטארק געליטן פון דעם. אווי איז געווען די אידישע שול אין די תקופה? איז יעדע טורגייד ענטפערט בית כנסת הרמבן, אויב דער רמבן האט געדאווענט דא, איז דאך פארשטייט זיך די תקופה שפעטער, און דאס איז די נאמען, איז פארשטייט זיך האט מען דא געדאווענט, אבער לעניות דעתי איז דאס נישט ריכטיג, לדעתי די רמבן האט נישט געדאווענט דארט, און פשטות די שול אין די תקופה איז געווען אין די געגנט פון שער ציון, אנהייב פון די התחלה פון די ממלוכים ביזן סוף, נאר ווען די אטאמענס זענען געקומען דא, אין רע"ח און ווייטער האט מען געבויט די רמבן שול, ס'איז געווען באמת א אשכנזישע שול, און שפעטער נאך גירוש ספרד האבן די ספרדים זענען אריבער אין די בית כנסת רבי יוחנן בן זכאי. און פארשטייט זיך די קומענדיגע וואך וועט מען רעדן וועגן די קהילה, וועגן די ראשי הקהילה, די תקנות פון די קהילה וואס איז דאס איז די בסיס פון די ישוב הישן, וואס איז די גאנצע מטרה פון אונזערע שמועסן, און די תקנות איז די אלף בית און די יסוד פון די קהילה שפעטער ביז ביז די ערשטע קריג. דאס וועט מען אם ירצה השם די קומענדיגע וואך. צווייטע העלפט פון אונזער שמועס איז א קורצע סיור, א קורצע טור פון שער יפו ביז די שערי הר הבית אין די תקופה, ממש בקיצור נמרץ. און פארשטייט זיך ווער ס'קומט מיט אונז ביי א סיור וועט עס קענען זעהן מער בהרחבה און מער און מער לעבעדיג. איז די גאס וואס ס'פירט זיך פון, רחוב, פון שער יפו ביז די הר הבית האט האט געהייסן רחוב דוד. די נאמען רחוב דוד איז שוין דא פון פון רוים אדער פון די קרוסעידערס. פארוואס האט מען עס געגעבן א נאמען רחוב דוד? ווייל די אראבער האבן שוין אין די ערשטע תקופה פארשטאנען אז די מקום המקדש איז הייליג און דאס איז די וועג וואס ס'קומט וואס ס'קומט ארויף, איז די מקום המקדש, די מקום המקדש האבן זיי גערופן היכל שלמה, היכל סאלאמאן, און זיי האבן עס געגעבן א נאמען נאכן טאטן, רחוב דוד. אבער פארשטייט זיך אז דוד, נישט דוד און נישט שלמה, זענען געווען נישט אין שער יפו און נישט אין די גאס, זיי האבן געוואוינט אין די אנדערע עק פון שטאט, אין דרום זייט פון ירושלים אין יענע יאר. אונז וואק אריין אין רחוב דוד איז די ערשטע חלק הייסט די באטראק אויף די שפראך פון די ישוב הישן הייסט באטראק דער עולם ווייסט נישט וואס הייסט באטראק ווייל די שטח די די געגנט האט געהערט די לעצטע דריי פיר הונדערט יאר צו די גריק ארטאדאקס פאטריארך די פאטריארך איז געווען די באלעבאס פאטריארך איז דער בישאפ בערך פון די רעליגיע פון די יוונים, און די שוק, די בנינים פון די שוק, די באזאר, דער חלק האט געהערט צו זיי, צו אים, און ער האט פארדינגען די דירות פאר פאר מענטשן וואס האבן געוואלט שטעלן דארט געשעפטן, ממילא האט עס די אידן געגעבן א נאמען, די אראבער האבן עס געגעבן א נאמען פאטראק, א אראבער קען נישט זאגן קיין פ', ער קען נאר זאגן א ב', און פון פאטריארך איז אריבער אויף פאטריאק, און אזוי איז דער ישוב הישן האט עס נאך משנה געווען צו באטראק. אז מען גייט אריבער די באטראק איז מאכט מען א טראפעלע לינקס און מען איז ווייטער ממשיך, און דא למרבה הפלא אפאר כתובות דאס איז שטיינער וואס עס שטייט אויף דעם הקדשות, וואקף, מתקופת הממלוכים. אינטערסאנט אז עס איז געבליבן עד היום הזה. ס'דא א חצר חאן אל סולטאן, מען קען זעהן דאס איז אזא מוזעאום, מוזעאום ווי האבן די אראבער געוואוינט אין די תקופה, די ממלוכישע תקופה, מען האט עס נישט געטשעפעט און יעצט סיי די וואקף און סיי די עירייה פארבעסערן די חצר, ס'דארטן דא כתובות, עס איז דארטן דא כרכובין, דאס איז א כרכובין, דאס איז זייער שיינע צורות, אויסגעשניטענע שטיינער, פארשידענע קאלירן, מען קען זען ווי האבן זיי געוואוינט, אסאך לעדזשענדס מיט אגדות איז דא אין די חצר, ואין כאן מקומו. אז מ'איז ממשיך כמעט ביזן ביז פארן כותל, איז דא אסאך אסאך בנינים פון די תקופה וואס די חברה וואס זענען געזעצן אין תפיסה דא האבן געבויט ריזיגע בנינים, מדרסות, מיט קברים, מיט וואסער לייטונגען, מיט מיט סימבאלן פון זיי, דערמאנען ממש אויפן שפיץ נאגל די שענסטע וואס מען זעט ממש פארן כותל, איידער מען גייט אריין אין כותל איז מדרסת תשטמוריא, תשטמוריא איז געווען עפעס א א אזוי ווי א שעך ביי זיי וואס מען האט אים איינגעזעצט און. און שפעטער איז ער ארויס פון תפיסה איז אויף צו תשובה טוהן האט ער געבויט די מדרסה די סקול די סקול וואס מען לערנט דת זייער זייער שיין געבויט און דארטן איז ער באגראבן און אויף דעם איז דא אזא אזא בודקע וואס מען קען לערנען קוראן לעילוי נשמתו און ס'איז דארטן דא נאך אפאר קברים זיינע אז מען איז ממשיך ממש נאך אפאר מעטער ווייטער איז דא ברכת חאן, אויך א משפחה, משפחת חלדיה, וואס זיי זענען אויך געווען מקורב למלכות, און מען האט זיי איינגעזעצט, און דא זענען זיי געזעצן אין תפיסה, און זיי האבן אויך געבויט זייער א שיינעם הערליכן בנין, זיי זענען געווען פרסים. זייער זייער סימבאל איז געווען אזוי ווי א ברייטע בעכער און די ברייטע בעכער קען מען קען מען זען אויף זייערע בנינים און אויף די גאס ביז שער השלשלת, שער השלשלת איז די שער וואס ס'קומט אן ביז ביז די הר הבית, איז דא עטליכע בנינים פון זיי און מען קען יעדער יעדער קען עס באמערקן נאר אז מען קוקט עס אן, ס'איז זייער זייער משקיע געווען אסאך אסאך אה. ארבעט אין די שיינקייט פון די בנינים. די לעצטע בנין פאר א שער השלשלת, זייער א וויכטיגע בנין פארן ישוב הישן, די מחכמה, מחכמת תנכזיה, אין יאר טויזנט דרײַ הונדערט און אַכט און צוואַנציק, איז א חשוב'ער א רב פון דמשק וואס האט געהייסן תנכיז, איז געווען דער שליח פון די ממלוכים דא אין ארץ ישראל, ער האט געבויט ריזיגע בנינים איבעראל, איבעראל, אין ראש העין, אין צפת, אין כפר סבא, ער האט געבויט שפיטעלער, ס'איז כמעט גארנישט געבליבן פון זיינע בנינים, די איינציגסטע בנין וואס איז גאנץ. פון די תנכיז איז דער מחכמה וואס מען רופט עס אויף זיין נאמען תנכזיה. וואס איז געווען די תנכזיה? די ערשטע תקופה איז עס געווען פון די צופים, פון די מיסטיקאנים, די מקובלים, און שפעטער ביי די אטאמאן עמפייער איז דאס אריבער אויף א בית משפט, דאס איז א מחכמה. די בית משפט האט געפירט ירושלים ביי די נאוז די פֿיר הונדערט יאר פון די אטאמענס און אסאך אידן זענען דורך געגאנגען די שערי המשפט אם לטוב ואם למוטב און די די די שענסטע צחוק הגורל איז אז היינט איז דאס א בעיס פון די משמר הגבול וואס גיט אכטונג אויף די אידן וואס דאווענען ביים כותל. נאכדעם גייט די שער פון שער השלשלת, גראדע די שער השלשלת איז קען זיין ס'איז נאך פון רוים, אבער די ממלוכים מיט די אטאמענס האבן עס פארשענערט. כ'וויל מסיים זיין די שמועס וויבאלד אונז האבן דערמאנט די הר הבית, אז די ממלוכים האבן אסאך פארשענערט די הר. האבן געבויט איינגעריסן שערים, דאס הייסט זיי האבן צובראכן לעכער אין די כותל המערבי און כותל הצפוני און כותל המזרחי, זיי האבן איינגעריסן לעכער און געבויט שערים כדי מען זאל קענען אריינגיין, נישט נאר דאס, נאר זיי האבן געהעכערט די שטאט, רוב שטאט, עס איז רוב פון די רובע המוסלמי, די מוסלים קווארטער איז העכער מיט א שטאק, דורכדעם וואס די ממלוכים האבן עס געהעכערט, זיי האבן געבויט. קיפין, אזעלכע ארטשעס, און אויף דעם האבן זיי געבויט די שטאט. וואס איז געווען די סיבה? פשטות כדי די תושבים זאלן זיין די זעלבע לעוול, די זעלבע, די זעלבע הייך ווי די הר הבית. כ'וויל מסיים זיין וועגן א געוויסע פאליטישע נקודה, כאטשיג אונזערע שמועסן זענען נישט קיין פאליטיק. אונזער שמועס איז ריינע היסטאריע. אבער די לעצטע יאר, די לעצטע יארן איז די הר הבית איז געווארן א הייסע קארטאפל צווישן די אידן מיט די אראבער. ווער איז שולדיג אין דעם? און פארוואס בכלל איז די הר הבית פארהייליגט ביי די אראבישע וועלט? און דאס איז א זאך וואס איז כמעט נישט באקאנט. און אפילו ביי די אראבער איז דאס נישט באקאנט. פרעג היינט א אראבער וואס איז די הר הבית הייליג ביי זיי, וועט ער זאגן אז מוחמד איז געווען דא. און דעטס איט. איז אזוי. די זאך איז אז ירושלים ווערט נישט דערמאנט בכלל אין די קוראן, און קל וחומר די הר הבית. נאר וואס, ס'ווערט דערמאנט אין קוראן איינמאל אז מוחמד איז געגאנגען

אסאך האבן דוחה געווען. איז אין די ערשטע חדית'ן איז געשטאנען אז די אז די מסגד אל-אקצא, די צווייטע מסגד, איז געווען אין א שטאט וואס הייסט טאיף אין סאודי אראביע, וואס דארט איז אבער היינט באגראבן. דאס הייסט אז בחייו איז ער געגאנגען פון מעקא, דאס איז די הייליגע שטאט זייערע, צו די מקום הקבורה זיין. די קומענדיגע חדית'ן, עס איז נאנט צו די ממלוכישע תקופה, איז איז נתעורר געווארן א נייע לעדזשענד אז עס איז געווען אויף הר הבית. דאס האט גורם געווען אז די הר הבית איז געווארן פארהייליגט ביי געוויסע ענפים, געוויסע בראנשעס ביי די איסלאמיק וועלט. יעצט, ווער האט געבויט די בנין? דעי בנין וואס שטייט אויף די הר הבית מיט די גאלדענע כיפה, ווער האט עס געבויט? איז באמת'ן האבן עס געבויט די ערשטע אראבער וואס זענען געווען דא, די יארע ס ה, די ערשטע אראבער זענען געקומען דא אין זעקס אַכט און דרײַסיק, און אין זעקס איין און נײַנציק אדער צוויי און נײַנציק האבן זיי געבויט די בנין וואס עס שטייט אויף די אבן השתיה. אבער עס איז נישט קיין מאסק, און נישט קיין מעטשעט, דאס איז געבויט געווארן צו אכטונג געבן אויף מקום המקדש. דערפאר האבן זיי עס געגעבן א נאמען היכל שלמה. יעצט ווען די קרוסעידערס האבן איינגענומען אין תתנ"ו, יעצט שטייען אונז ממש אין די תקופה, ווען די צלבנים זענען געווען אין אין אשכנז און אויסגעשחט'ן טויזענטע אידן השם ינקום דמם, ס'איז ממש געווען די חודש סיון, תתנ"ו, און תתנ"ט האבן זיי איינגענומען ירושלים, דאס איז צען נײַן און נײַנציק. און זיי האבן גענומען די בנין און עס איבערגעדרייט אויף א אויף א א א טשורטש. און ווער ס'באקוקט די בנין זעט קען באמערקן אז ס'איז נישט געבויט אזוי ווי א מאסק. א מאסק, יעדע מאסק אין די וועלט האט א א געוויסע צורה. אלע מאסק אין די וועלט האבן איין צורה. און דאס זעט נישט אויס בכלל ווי א מאסק. ס'איז נישט געבויט געווארן אויף צו דאווענען דארט ביי זיי, נאר אויף צו אכטונג געבן אויף די פלאץ. דאס איז די סיבה וואס די די צלבנים, די נוצרים, האבן עס איבערגעפירט אויף א אויף א קלויסטער. יעצט יעצט קומען די די ממלוכים נעמען עס איין פון די צלבנים, און זיי פארהייליגן די פלאץ. זיי האבן אויפגעהויבן די פלאץ אין די גאנצע איסלאמישע וועלט וואס זיי האבן געהערשט אויף די איסלאמישע וועלט אז דאס איז די דריטע הייליגע פלאץ אין די איסלאמיק וועלט די ערשטע איז מעקא די צווייטע איז טאאיף וואו ער איז באגראבן און די דריטע איז חרם אל שאריף. וואס איז די סיבה זייערע? ווייל די חברה וואס זענען געזעצן דא האבן געוואלט הייבן דעם פלאץ, און זיי האבן געבויט נאך א פלאץ וואס הייסט נבי מוסא, דארט איז די קבר פון משה פון משה, און געבויט אסאך קברים כדי צו אויפהייבן די גאנצע שטח, די גאנצע לאנד אין די אראבישע וועלט, פארהייליגן אין די אראבישע וועלט, אבער ס'האט זיך נישט געהאלטן לאנג.

בפרט אז די אטאמענס די די מנהיגים זענען געווען אין טערקיי און זענען ווייט פון דא און ס'האט זיי נישט אנגעגאנגען ירושלים. ווער האט אויפגעהויבן ירושלים נאכאמאל? געווען אין תר"פ בערך א שעיך וואס האט זיך, כ'ווייס נישט אויב ער איז געווען א שעיך צו נישט, א אראבער וואס האט זיך וואס איז געווארן בכח האט ער איינגענומען האט ער זיך באלעבאטיוועט אויף די איסלאמישע וועלט אין ארץ ישראל, ער איז געזעצן אין ירושלים, ער האט געהייסן כאדזש אמין אל חוסייני ימח שמו, געווען א שונא פון אלע אידן, און ער האט צוריק אויפגעהויבן די איידיע וואס די מאמלוקס האבן יענע יארן ממציא געווען אז דא איז די הייליגסטע פלאץ פון וואס איז געווען זיין, מיט דעם האט ער מצליח געווען צו אויפהייבן די הייליגקייט פון די הר הבית מיט די חרם אל שאריף אין די גאנצע איסלאמישע וועלט. ער, ס'איז געווען צוויי משפחות בעיקר אין ירושלים ביי די אראבער, אל חוסייני מיט נאשאשיבי, צוויי חשוב'ע משפחות האבן געהאט אסאך געלט און אסאך קרקעות וכו'. און ווען די ענגלענדער האבן איינגענומען ארץ ישראל אין תר"ש ע"ח ע"ט, האבן זיי זיך ארומגעשלאגן ווער וועט זיין דער פארטרעטער פון די אראבישע וועלט כלפי די ענגלענדער, און כאדזש אמין האט מיט זיין חוצפה אוועקגערוקט נאשאשיבי, און ער האט עס איבערגענומען בכח צו זיין סיי דער שעך און סיי דער מעיאר פון שטאט מטעם די אראבער. און ער האט אנגעפירט אסאך אסאך צרות פאר די אידן. מ'וועט רעדן וועגן דעם אין די קומענדיגע שמועסן. אבער סוף כל סוף האט ער מצליח געווען, א חכם איז ער געווען, א חכם להרע איז ער געווען, ער האט מצליח געווען, ער איז געפארן אין חאדזש, ער איז געפארן אין מעקא, דארטן האט ער פארשפרייט פאר אלעמען די ווארט אז ער גייט איבערבויען די האר אויף א הערליכן אופן, ער האט טאקע באקומען אסאך געלט, ער האט באקומען געלט פון איסלאמיסטן, פון רוסלאנד און פון סין, פון טשיינע, פון אפריקע, פון די גאנצע אראבישע וועלט, האט ער באקומען געלט און ער האט איבערגעבויט די די חרם אל שאריף די כיפה, ער האט געלייגט נייע גאלד, נייע קעראמיקע, באשיינט די שערים, פארבעסערט די סבילים, די וואסער, ער האט טאקע געוויזן אז ער האט טוט אויף מיט זיינע געלט, און אזוי האט ער באקומען נשיאת חן ביי די אראבישע וועלט און די אידן האבן אסאך אסאך געליטן פון דעם. מיר גייען מער ממשיך זיין אין די קומענדיגן שמועס. א גוטע וואך, און איך האף אז מ'קען ממשיך זיין וועגן די אידישע קהילה אין ירושלים עיה"ק.